פריינט, און קודם אן אונזער הויפט גאסט חוה וואס מיר זענען אזוי דאנקבאר וואס איז דא, וואס עקזיסטירט, וואס האט געשריבן אזוי אזאן וואונדערבאר ווערק, וואס פון דעם וואס ארטור בלויז דערציילט מיר און זאגט מיר, שטויס איך זיך אן מער ווייניגער וואס דאס איז, און איך וויל זאגן בלויז אפאר פערזענליכע גאר ווערטער, אז דאס יעדעס מאל איז א גרויסע פריי

דערפאר ווייל כ'ווייס נישט צי איר ווייסט איז איר צי זיין אזא פערזענליכע נאנט אז איך און חוה זענען מיר אויפגעוואקסן אין דער זעלבער שטאט און אין דער זעלבער סביבה און אין דער בונדישע סביבה און מיר האבן זיך זיכער געטראפן ווי קינדער צוזאמען אויף די אלע אונטערנעמונגען צו וועלכע מיין טאטע פלעגט מיך נעמען און איר עלטערן פלעגן איר נעמען נאר צים גליק איז כ'וועל נישט אויסזאגן דעם אונטערשיד צווישן אונזערע עלטער זי איז ווי איר זעט איז זי אזויפיל אזוי יונגער אז פערזענליך, אזוי פנים און פנים באקאנט האבן מיר זיך כמעט די ערשטע טעג ווען חוה איז דא אנגעקומען, און אנגעקומען איז זי שוין וואלט איך געזאגט מיט א אנזאג פון א גרויסן טאלאנט, און עס פרייט אונז באמת אויסערגעווענליך צו הערן יעצט ווי איך זאג פון ארטור אפילו וועגן דעם וואס א וואונדערבאר בוך זי האט געשריבן, און כ'על אייך זאגן אמת אז לעצטנס האט ארטור אפילו חוה'ן דאס געזאגט, איז מעג איך עס איבער'חזר'ן פאר אייך אלעמען? ער האט געזאגט, כ'לייג זיך, כ'לייג זיך שלאפן מיט דיר און שטיי אויף מיט דיר. איז עס אויס אזוי? וויל איך צוזאגן אז כ'בין שוין באלד געווען זייער אייפערזיכטיג. איז אזוי ווי ער איז נאך אלץ, ער באטראכט זיך נאך אלץ פאר אביסל שוואך, און ער זאגט, און מיד, דערפאר ארבעט ער נאר א האלבן טאג, קומט ער אהיים און מ'שליסט אפ דעם טעלעפאן ווייל מ'האט אויסגעגעבן גאנצע ניין דאלער ער זאל קענען שלאפן, און ווען.

וואלט ער געזאגט, מאכן דעם פאטענט אז אז די אלע אנדערע וואס וועלן שפעטער זאגן און רעדן אין ניו יארק און כ'ווייס ווי, זאלן וויסן אז איך האב עס דיסקאווערט די ערשטע. מיר דאכט זיך אז דאס וואס חוה האט געשריבן יעצט איז א ווערק וואס פון פוילישע ליטעראטור איז מיר גוט באקאנט, אז כ'וואלט געזאגט אז ס'איז א עפאס וואס מ'קען פארגלייכן מיט כלאפי

אן דעם וואלט געווען א חוצפה פון מיין זייט ווען איך נעם דאס נישט איבער. חוה וועט זיין איבערראשט. יע, ס'איז געקומען היינט א דעפעשע אדרעסירט צו פראפעסאר מיסיס ארטור לערמער, דיער פרענדס, ווי דזשוין יו אין א טאוסט אין אנער אוו חוה'ס גרעיט בוק לחיים טו יו אלל,

מאניע האט געזאגט אז היינט וועט זי מיר נישט קריטיקירן, האב איך מורא. איין זאך מוז איך, קען איך נישט מסכים זיין מיט דיר, מיט דעם פארגלייך מיט רעימאנט, כ'וואלט געזאגט להבדיל. אבער אין איין זאך בין איך יא מסכים, איר ווייסט אז רעימאנט'ס כלאפי, פאר דעם האט ער באקומען א נאבעל פרייז, אז אין דעם פרט איז דער פארגלייך גארנישט אזא מין קרומער, נו, מיר טרעפן זיך דא, ווי מאניו האט שוין געזאגט, פון צייט צו צייט, און ס'איז געווארן א רגילות אלע, געווענליך נאוועמבער, ווי מיר ווייסן, צו דעם דאן פרייען מיר זיך צום געבורטסטאג פון אונזער עלטסטן חבר, פריינט, און עלטסטן, דערפארענסטן, איינעם פון די עלטסטע, נישט נאר ביי אונז אין שטאט, אין דער וועלט, אידישע שרייבער. היינט טרעפן מיר זיך אין שייכות מיט דעם ארויסגעבן פון א וואונדערבאר עפיש, וואונדערבארע ביכער פון דער יונגסטער שרייבערין ביי אונז אין שטאט, און מן הסתם צווישן די יונגסטע אין דער וועלט. יונג טאקע אין עלטער אבער דערפארן מיט א מיט גענוג איבערלעבונגען וואס האבן איר געשטעלט אין אזא מין סיטואציע ביי וועלכע זי האט געקענט שרייבן אזא מין גרויסע עפאפייע אין אין אין צווייטן באנד דערציילט חוה ווי אזוי איינער פון די העלדן פון דעם בוים פון לעבן באגעגנט זיך מיט א פריינט זיינעם שוין נאך אינעם געטא, און ער האט זיך מיט אים נישט געזען פון פאר דעם געטא, נאך איידער אידן זענען אריין אין געטא האט ער זיך געטראכט ביי זיך, אוי דאס איז דאך געווען מיט הונדערטע יאר צוריק, און טאקע זיכער נישט מגזם געווען. וואס פאר א געוואלדיגער אונטערשייד ס'איז געווען ערב און נאכדעם ווי מ'איז געווען אין געטא, אזוי ווען איך רעד וועגן דער ערפארונג דארף איך נישט לאנג ברייען. דאס די דריי בענדער וואס מאניו האט אייך געזאגט אז איך בין אזוי אונטער איינדרוק, און איך ווייס אז די אלע וואס האבן וואס האבן שוין גענומען לייענען, און ס'איז נישט קיין גרינגער ענין זיך צו נעמען, קיין עין הרע, צו קנאפע צוויי טויזנט זייטן, אבער וויבאלד מען נעמט זיך צו זיי איז זייער שווער זיך אפצורייסן. מיר זענען געווען געוואוינט צו דעם, מיר ווייסן אז חוה האט געשריבן פאעזיע, דראמע, און אין פאעזיע איז נאטירלעך קען מען אויסדריקן אין א לפי ערך קירצערער פארם שטארקע געפילן,

וואס זי האט, וויפיל זי האט צו דערציילן, ווי ווייט אפט פארטיפט אירע אבזערוואציעס זענען, און ס'איז זייער שווער זיך פארצושטעלן זיך ווי אזוי א מענטש קען במשך פון יארן אזוי זיך פארטיפן, לעבן, זיין דורכגעדרונגען, דורכגעזאפט מיט דעם וואס האט, מיט וואס זי האט געפלאטערט אין דעם געטא, דעם לאדזשער, דעם שווערסטן מסתמא געטא פון אלע געטאס, קודם כל די שווערסטן איז געווען דער ערשטער געטא, און אזוי איזאלירט, אזוי אפגעריסן. דער דאזיגער געטא וואס האט געהערט ווי איר ווייסט צו דייטשלאנד, דער געטא האט זיך אנדערשט אנטוויקלט ווי אנדערע, און זי, א יונגע מיידל פון זעכצן יאר, האט באוויזן אזויפיל צו דערזען, צו דערשפירן, מיט אזא סובטעלקייט, סובטעלקייט אז ס'איז ממש צו באוואונדערן, אבער איבער אלע אבסערוואציעס איז קודם כל דאס וואס זי האט, יעדער העלד איז ווי אויסגעשניצט פון האלץ אדער אויסגעהאקט פון שטיין, און איר זעט אים אין די איבערגאנגען, און די איבערגאנגען באזונדער פון פאר דעם געטא ביז נאכן געטא, אנדערע מענטשן. אן איבערקערעניש ממש ביי פיל פון זיי, און איר זעט ווי אזוי זי דרינגט אריין אין זייער צארטע דינע פסיכאלאגישע ניואנסן, ס'איז ממש צו באוואונדערן, דאס איז א פארנעם וואס איך בין איבערצייגט אז נישט נאר אין דער אידישער ליטעראטור וועלן די דאזיגע ביכער מאכן א רושם, מיר זענען געוואוינט צו פון צייט צו צייט באווייזן זיך עפּישע ווערק

און און עס מאכט אייך נישט איינמאל ציטערן, און גלייכצייטיג זעט איר עפעס אז אין דער דאזיגער עפאפעע פון גרויסן צער און ווייטאג איז פאראנען אויך עפעס געוואלדיג דערהויבענעס, שוין נישט נאר די נאטור וואס זי זעט און דערהויבט אפילו דער נאמען פונעם ווערק, וואס דאס איז דער קארשנבוים, דער בוים פון לעבן וואס אלץ ציט אהין, איז דא פאראנען דאס וואס מארק טוועין האט אמאל געזאגט, פארוואס האט מען אים געפרעגט האסטו אזוי גערן האקלבערי פין, האט ער געזאגט דערפאר ווייל האקלבערי פין איז פאר מיר די מיסטעריע פון רעאליזם און דער רעאליזם פון מיסטעריע, ס'איז דא עפעס טיף באמת מיסטישעס אין דעם גייסט אין דער שטימונג וואס זי געפינט דורך פארשידענע קאנטאקטן אין די. פארשידענע סביבות וועלכע זי באשרייבט אויף אזא אויסערגעווענליך אביעקטיוון אופן, הגם זי איז ווארצלט אין דער בונדישער סביבה אין לאדזש, אבער פאראן אין איר צוגאנג אזא ברייטע קאנווע, און מיר דוכט זיך אז ווען זי האט געשריבן, זי האט געשריבן אין צווייטן באנד, ווי אזוי חברה גייט צוריק פון פון מארישין, דארט זענען געווען די הכשרות, און און דארט אין לאדזש האט דער בונד אויך געהאט א הכשרה, אונטער אן אנדער נאמען, א דזשאלקע האט עס האט מען דאס גערופן, און דארט פלעגט מען זיך טרעפן חברה יונגע, און מען גייט און איין טאג גייט מען אהין צו א שלום עליכם אקאדעמיע, און אויפן וועג צוריק זאגט רעדן צווישן זיך חברה און דערציילן זיך ווי ווי וואס פאר א שאד זיי האבן געשפילט מאטל פייסי דעם חזנ'ס אז ס'נישטא קיין שלום עליכם אין אונזער סביבה וואס זאל קענען באשרייבן דאס וואס מיר לעבן איבער. און איך האב דאס געפיל אז איך ווען ווען חוה האט דאס געשריבן צו זי האט עס געהערט צו האט עס נישט געהערט איז נישט וויכטיג, דאס דער בארוף, דאס דער אינערליכער געפיל פון נויטווענדיגקייט זיך צו טיילן אין אזא מין פארם, אין אזא פארם פון פון נאכאנאנדיג לעבן אין פארשידענע ניואנסן און פארמען, אז דאס האט דער לאדזשער געטא באקומען אזא ווירדיגע חשובע די פארם, שעפערישע פארם, אויף שעפערישן תיקון פון אזא מין טראגישער און דאך דערהויבענער צייט. איך רעד דא נישט ווי א לאדזשער, איך ווייס בין איך אריינגעפאלן אין לאדזש, אבער אבער ווען איך האב געזען, ווען איך האב געזען, געלייענט, כ'האב עס

אין א קורצער צייט האב איך דערפילט אזא ווארעמקייט, ווייל דער לאדזשער מענטש האט געהאט אן א שיעור מער הארץ און צוגעבונדנקייט, התלהבות, געווען אסאך חסידות און אן אויס, און די ליטוואקעס האבן זיך דארט מגייר געווען, בפירוש די ליטוואקעס און עס איז נישט קיין וואונדער וואס אפשר קאן זיין אז אדאנק דעם מיר איז אויסגעקומען א לענגערע צאל יארן צו לעבן וואס איך האב בעזונדערס רעאגירט אויף דעם אויף דער שטימונג אויף דעם געמיט וואס איז דארט דא און אין דער דאזיגער אין ליינענדיג האב איך נישט איינמאל געטראכט וואו איז די שייד-ליניע צווישן אירע אייגענע איבערלעבונגען, איר אייגענער פערזענליכקייט וואס איז דארט פאראן אזוי בפירוש וואס איז דא, און דעם, און דער בעלעטריסטיק? און איך האב נישט געקענט געפינען. מיר דוכט זיך אין דעם איז א געוואלדיגער אמת, א אויסערגעווענליך שטארקער מאמענט אין וואס זי האט אזוי וואונדערבאר פארבונדן די איבערלעבונג און דאס אויטאביאגראפישע מיט דאס וויזיאנער מיט דעם וויזיאנערישן מיט איר אייגענע מיט איר אייגענער אינטואיציע און אייגענעם אנאליז. עס איז אן שום ספק א גרויסע געשעעניש אין דער יידישער ליטעראטור און איך האף אז ס'וועט גיין מחוץ די ראמען פון דער יידישער ליטעראטור, א גרויסע געשעעניש און מיר פרייען זיך דא ביז גאר וואס מיר האבן דעם זכות צו זיין ליינען און לעבן אין צוזאמען מיט אין דער זעלבער שטאט מיט חוה'ן, מיר האבן נישט איין מאל דאס דאס די ביכער עפענען אונז די אויף די אויגן אויף אסאך אומפארשטענדליכקייטן אן א שיעור גאר אסאך אומפארשטענדליכקייטן ווען איך האב געליינט איר הקדמה ווי זי שטייט אין אין בעלגיען און קוקט אנטקעגן דער באן און טראכט זיך די באן פארט, איך וויל אוועק פארן ווייל די באן האט איר דערמאנט די באנען אין די קאנצענטראציע לאגער אין אושווינטשים, און זי וויל אוועק פון דעם, זי איז אבער אוועק און פארט נישט אוועק ווייל זי איז אוועק געגאנגען, זי איז אזוי אריין געדרונגען אז ווען מיר פלעגן איר אמאל טאקע נישט זעהן אויף אונטערנעמונגען אז זי איז געווען אז זי האט געלעבט אין דעם, זי האט דאך געוואוסט יארן לאנג האט זי דאס געשריבן און זי האט זי איז אזוי געווען. דורכגעדרונגען און פארבונדן אז איך פיל דא די גאנצקייט, אז איך בין איבערצייגט אז אז יעדער איינער וואס וועט ליינען וועט מן הסתם האבן די זעלבע באדערפעניש זיך צו פילן ווי איך האב געהאט, און איך וויל איר ווינטשן אסאך שעפערישע יארן וואס זאלן איר און אונז פארשאפן אזויפיל דערהויבנקייט ווי דאס דאזיגע בוך. איך האב שיר נישט געזאגט פרייד אבער שווער צו זאגן פרייד פון אין דעם מאטריאל וואס זי אין דעם פעריאד וואס זי באשרייבט אבער די שעפערישע קינסטלערישע פרייד וואס יעדער איינער האט ווען ער לייענט די דאזיגע ביכער איז נאכאמאל אלדאס גוטס.

מיר האבן ערשט איצט גענומען ליינען די ביכער,
אבער חבר ראוויטש האט געהאט די זכי' צו ליינען דעם מאנוסקריפט נאך יארן מיט יארן צוריק, און ער האט דאן אנגעשריבן מיט צען יאר צוריק, איז עה, יא דאס איז זיכער, דאס איז א ארבעט א לעבנס, איז עה, מיר האבן זיך מיישב געווען אז ס'וואלט געווען א יושר אז אז רחל, איך האב עס שווער צו ליינען ראוויטש אזא לענגער, אז רחל זאל אונז איבערליינען דעם ארטיקל וואס ראוויטש האט געשריבן מיט צען יאר צוריק אויפן סמך פונעם מאנוסקריפט.

מחמת דאס איז וויכטיג און שייכות מיט אט דעם מאמר. סאגא באצייכנט א ברייט פארמאסטענע ליטערארישע מעשה, א מעשה וועגן א גאנצער משפחה, א גאנצן שבט, א שטאט, א פאך. אין א סאגא איז נישטא לרוב איין העלד, נאר אסאך העלדן. א סאגא איז, מיט איין ווארט, אט דאס וואס מען רופט ברייטע לייוונט פון א שטיק לעבן.

אבער די דאזיגע מעטעארן זענען געפאלן פון גיהנום. חוה ראזנפארב האט באלד נאך דער מלחמה אויסגעגראבן די מעטעארן פון יסורים און זיי זענען מגילגל געווארן אין יסורים פאעמס וואס זענען שטארק באמערקט געווארן אין דער שוין דעמאלט צאלרייכער יידישער חורבן לידער. געמיינט האבן מיר אז מיט אט די לידער און שפעטער מיט דער חורבן דראמע דער פויגל פון געטא האט חוה.

דעם שפעטערדיגן קייסער פון געטא, די גימנאזיסטין רחל אייבשיץ, די געוועזענע תלמידה פון די מעדעם שולן, דעם שרייבער בערקאוויטש, די ארבעטערין די רויטע אסתר, דעם גימנאזיסט דוד, די אסימילירטע גימנאזיע לערערין דיאמאנט, צוזאמען א פולער מנין. און סך הכל.

הונדערטער טויזנטער אידן אויפן ראנד פון תהום, די טראגישע סאגא. דאס עלפטע קאפיטל פון ערשטן בוך רופט זיך נאוועמבער, דאס צוועלפטע דעצעמבער, און אין דרייצנטן קאפיטל האבן מיר ווידער א סילוועסטער נאכט, אבער יעדע פון די צען הויפט געשטאלטן פייערט דעם דאזיגן סילוועסטער, שוין אקופירט דורך דער נאצי ארמעי אויף אן אנדערש גיהנומ'דיגן טראגישן אופן.

קינדער תוכחה. ווי זאגט געטע, מאל, מאלער, און שווייג. יא, אויף דעם בארעדעוודיגן בוך הויערט עפעס א געוואלדיג קאסמיש שווייגן. דאס שווייגן פון דעם קאסמישן זשאקיוז, איך באשולדיג. און דאס איז דאך בלויז דאס ערשטע בוך. גוט האט געטון חוה ראזנפארב וואס זי האט אויסגעטיילט איין געשטאלט פון די צען און זי געגעבן מיט דעם פולן נאמען.

ראָד פֿון דער ליטעראַריש אין דער פֿאָרם בעלעטריסטישער סאַגאַ. צוויי מאָטאָס באַגלייטן דאָס בוך, איין מאָטאָ, ואהבֿת לרעך כמוך, דאָס אַנדערע מאָטאָ, פֿון דעם דײַטשן רעגירונגס-פּרעזידענט פֿון דער שטאָט לאָדזש, וואָס זאָגט, אַז דאָס געטאָ, דאָס געטאָ, איז נאָר איבערגאַנגס-תּקופֿה און דער ענדציל איז דאָס אויסברענען פֿון דער מכּה.

דער לעצטער קומט אריין אין וואגאן דער קייזער פון געטא מרדכי חיים רומקאווסקי. די דייטשן האבן אים געוואלט שענקען דאס לעבן, אבער נאכדעם ווי מען האט דעפארטירט זיין ברודער האט ער שוין נישט געוואלט מער זיין א יוצא מן הכלל. צוויי פון די הויפט געשטאלטן בלייבן לעבן, די יונגסטע פון מנין פון דער סאגא, רחל און דוד, מיט אן עפילאג, וועגן זיי קומט דאס מורא'דיגע טראגישע ווערק קאסמיש טראגיש צו אן ענד, אין א ליכט שטראל פון האפענונג אז די וועלט איז נישט אונטערגעגאנגען, און אפשר נאך נישט. דער ציל און זינען פון אונזער רעצענזיע וועגן דעם איינציגן עקזעמפלאר פון דעם ערשטן באנד פון חוה ראזענפארבס גרויספארמאסטענעם ווערק דער בוים פון לעבן,

איז צו שרייבן אויספירליכער אין א צייטונגס ארטיקל, אין תוך איז דאס טאקע נישט קיין רעצענזיע, עס איז בלויז אינפארמאציע אז אזא ווערק איז דא און עס ווארט אויף א תיקון אין דרוק, אין טאוולען פון ביכער און מסתמא אויך נישט נאר אין אידיש נאר אויך אין אנדערע לשונות אז די וועלט זאל וויסן.

איך ווייס אזוי ווי מיר
מיר האבן געשמועסט מיט א צאל פריינט א צאל פריינט צו זיי האבן אויך געלייענט שוין און אריין געלייענט און סווייזט זיך ארויס אז אז אזוי איז טאקע געשעהן און איך וועל בעטן אז זיי זאלן אונז עפעס טיילן זיך מיט אונז איידער מיר וועלן לאזן חוה'ן רעדן, איז וועלן מיר אפשר אנהייבן פון חוה ווייסמאן, איך ווייס אז זי איז שוין היפשליך אריינגעפארן. יא, חוה ווייסמאן, גיי צו, גיי צו, ווייל מיר ווילן דאס רעקארדירן.

און איך בין גאנץ זיכער אז חוה דארף עס נישט האבן, און פון דעסט וועגן, אזוי ווי איר ווילט דארף איך, באקומט זיך אויך אז ס'איז דא א קלוב פון ליינער, און ס'די פראגע ווער ס'האלט ווייטער, איז דער וואס האלט ווייטער דארף שוין האבן מער צו זאגן, געווענליך ליינט מען פריער איבער א בוך און דערנאכדעם זאגט מען, אבער דער אמת איז אז איך האב זיך אליין אנגעהויבן זאגן מיינונגען וועגן דעם בוך, און מאכן זיך קאמפלימענטן פאר איר פאר דעם דאזיגן בוך, קאפיטל נאך קאפיטל. איר ווייסט, ס'פאראן א צאל זאכן וועגן וועלכע מען זאגט אז זיי זענען געשטארבן, דאס הייסט זאכן וועלכע זענען געווען אין גאנג דורך הונדערטער און טויזנטער יארן, און מיטאמאל האט מען זיך באטראכט אז זיי זענען געשטארבן. צווישן די זאכן זענען פאראן דריי וועלכע וועגן וועלכע איך טראכט אפט. ס'איז אין דער מאדע אייגנטליך די מאדע שטאמט נאך פון די צייט פון ניטשען, אבער זי איז אויפגעקומען אין די לעצטע צענדליג יאר און ביי אונז אין דער אידישער וועלט דורך א רעפארם ראביי. די מאטא און די לאזונג גאט איז געשטארבן, גאט איז טויט, האבן מיר שוין איין זאך וואס איז טויט, און דערנאך דעם וועט זי האלטן אין איין זאגן אז אידיש איז געשטארבן. אבער די זאך וועלכע איז זייער שטארק צו דער זאך אין דעם מאמענט איז אז ס'איז שוין אפאר צענדליג יאר אז מען זאגט אז דער ראמאן איז געשטארבן, נישטא מער קיין ראמאן. און דער אמת איז אז אסאך שרייבער האבן זיך דערשראקן, האבן זיך אנגעהויבן מאכן קונצן און כלערליי קאזשעלקעס כדי נאכצוקומען דער טעאריע אז דער ראמאן איז געשטארבן, און פון דעסטוועגן צו שרייבן א ראמאן. און פאר מיר, מוז איך אייך זאגן, איז געווען באמת אן אפפרישונג, קודם כל האב איך שוין לאנג נישט געליינט קיין פיקשן, עס מוז זיין א סיבה, און די סיבה איז ווארשיינליך ליגט נישט בלויז אין מיר, דאס הייסט איך בין נישט דער איינציגער שולדיגער, טעיקס טו, מוזן זיין אפאר סיבות פארוואס איך ליין נישט קיין פיקשן, און ווען איך האב געזען די דריי ביכער צום ערשטן מאל, ביי יהודה און שיינדלען אין הויז האב איך זיך געטראכט, רבונו של עולם וועל איך אמאל ליינען די דאזיגע ביכער? איך האב זיך באמת דערשראקן, פשוט דערשראקן פאר דער לענג, און ווען ס'איז מיר געקומען צו דער האנט די ביכער, און איך בין געווען אין א נישט קיין גוטע סיטואציע באלד אנצוזאגן, האב איך אנגעהויבן מיט א וואך צוריק, און כ'האב אנגעהויבן ליינען, און איך זאג אייך בפירוש, איך וועל נישט נוצן, איך האף אז ס'גוט אז מיין פרוי איז דא נישטא, וועט נישט פארקומען די זעלבע אומאנגענעמע סיטואציע ווי ס'איז געווען פריער. איך ליין דאס בוך גאנץ פרי, ווייל צום באדויערן איך בארים זיך נישט דערמיט, צען צו זעקס איז ווען איך שטיי שוין אויף, און איך ליין דאס בוך פארן שלאפן גיין, אבער איך וועל אייך אויסזאגן א סוד, די לעצטע פאר טעג האב איך שוין געפאלשעוועט און כ'האב שוין געליינט אינמיטן טאג אויך. דערמיט וויל איך זאגן דאס אז דאס בוך איז אינטערעסאנט און איר ווייסט ס'פאדערט זיך מוט צו הערן אזא מין קאמפלימענט ווייל אין די לעצטע צייט

געדענקט אלס מען זאגט אז א ראמאן טאר נישט זיין אזוי קיין פילאזאפיע קיין נאכטראכטן קיין דענקען און דא געפין איך לאנגע שטעלן וואס איז דא פיינער טראכטן און פיינער דענקען און דער דאזיגע דענקען גיסט זיך אזוי וואונדערליך צונויף מיטן דערציילערישן אז איר אז איר ווייסט נישט ווי אזוי זיי אפצוטיילן. דערנאכדעם געדענק איך אויך פון די יונגע יארן ווען מיר פלעגן ליינען די לאנגע ראמאנען, און פון די גאר גאר גרויסע שרייבער באמת פון די גרעסטע איז געווען איין שוועריקייט וואס איר האט געהאט, די שוועריקייט איז געווען ס'איז געווען צעברעקלט. איר האט געליינט א צוואנציג בלעטלעך וועגן א באשטימטן מענטש אין א באשטימטע סיטואציע, דערנאכדעם איז דער שרייבער אריבערגעגאנגען צו אן אנדערע סיטואציע, שפעטער מיט פיר קאפיטלעך איז ער צוריקגעקומען, און איך מוז מודה זיין אז איינע פון מיינע שוואכקייטן איז געווען אז כאטש איך האב, דאנקן גאט, נישט קיין צו שלעכטן זיכרון, אבער כ'פלעג זיך מוטשען, כ'פלעג אלעמאל דארפן צוריקקוקן און זען ווער איז טאקע דער דאזיגער מענטש און וואס איז די סיטואציע. און דא באקומט זיך אזוי אז איר ליינט א קאפיטל און דאס גאנצע קאפיטל איז א גאנצקייט, און איר גייט דערנאך דעם אוועק צו אן אנדער מענטש, און איר קומט שפעטער צוריק, אבער ס'בלייבט ביי אייך אזוי לעבעדיג דאס וואס איר האט פריער געליינט, אז ס'איז ווירקליך צום באוואונדערן, אז למשל מען רעדט דאך וועגן דעם קלוב וועלכע דארפן, ס'א מין רעיס, א מין רעיס וואו מען האלט, איז לאמיר זאגן אז איך האלט איצט ביי בלעטל פֿיר הונדערט אַכט און זיבעציק, איז ווייס איך אז כ'האב נישט געדארפט קיין איין מאל צוריקקוקן און זעהן ווער איז עס, וואו האלט מען דערנאך דעם די רייכקייט פון די פערזאנען? דאס איז באמת אומגעהייער, און יעדער מענטש איז אזוי אויסגעשניצט און איינגעקריצט אז ער בלייבט פאר אייך שטיין און איר קענט אים פון צענדליגער יאר. דאס איז זייער זייער פוסטע פראזן וועלכע מען נוצט, אבער גלייבט מיר, דאסמאל איז עס אמת. דאסמאל איז עס אמת.
בקיצור, איך האב גרויס הנאה פונעם דאזיגן בוך. איך האלט אז ווידער אמאל אז מען דארף נישט גיבן קיין הסכמות, חוה האט זיך ארויסגעוויזן אז זי קען שרייבן וואונדער גוט, ס'איז זייער שיין, זייער פיין, מיט אסאך געפיל, און זי שרעקט נישט איבער, דאס איז דער ענין, זי שרעקט נישט איבער, איך ווידער אמאל וויל עפעס אויסזאגן וואס איז נישט שיין אויסצוזאגן, אז איך קען נישט ליינען צוויי סארט זאכן ס'איז מיר מיין גאנץ לעבן שווער צו ליינען. איך קען נישט ליינען קיין ראמאנען וועלכע באשרייבן מלחמה. איך פארשטיי נישט. למשל, איך האב גרויס הנאה און האלט ס'א וואונדערבאר ווערק מלחמה און שלום פון טאלסטוי, אבער בין זיך מודה ומתוודה אז ס'פאראן אין אים גאנצע קאפיטלעך וואס כ'האב נישט געקענט נאכפאלגן. ווען ס'קומט צו די דאזיקע די מיליטערישע אפעראציעס פארשטיי איך פשוט נישט. איז און דערנאך דעם בין איך זיך אויך מודה אז מיר איז פסיכיש שווער צו ליינען די די שואה די מיר אומגעהייער שווער צו ליינען, איך בין זיך מודה ומתוודה, איך האלט אז דאס איז א שוואכקייט פון מיין זייט, אויב שוין א פראגע פון מודה זיין זיך, איך האלט אז ס'איז נישט דערוואקסנקייט, און איך האלט אויך אז ס'איז עפעס א געוויסע אומפאראנטווארטליכקייט פון מיין זייט, ס'הייסט עפעס איך וויל זיך נישט אנטון קיין צער ע ד ווען איך אריין, ס'קען זיין שפעטער וועל איך ווערן איבערגעשראקן אבער דערווייל איך האלט ביים ענדע פון ערשטן בוך און ס'איז דארטן פארהאן די וואונדערליכע קאפיטלען, איך זאג בפירוש וואונדערליכע, פונעם אריינקומען פון די דייטשן און און פון דער דאזיגער מיידל וועלכע גייט ארויס קויפן דאס ברויט און און איר פאלן און אזוי ווייטער, ס'איז אן א שיעור, כ'מיין איך וואלט געקענט אויסציילן הונדערטער אספעקטן און מאמענטן וועלכע פארכאפן אייך, זענען אינטערעסאנט, און איר מוזט מודה זיין אז איר האט הנאה. הייסט זיך עס אזוי אז די דאזיגע טעאריע פון פון אונזער פריינט סאקראט פון אריסטאטעלן וועלכער האט געמיינט אז א טראגעדיע האט די ווערט די טעראפעווטישע ווערט אזוי צו זאגן פון רייניגן זיך און אזוי ווייטער ס'זעהט אויס ס'איז עפעס דא אין דעם און איר בוך און איר ווערק מאכט מיך נאכאמאל זיך דערטראכטן וועגן דעם וואס כ'האב שוין לאנג גע'פסל'ט די דאזיגע אריסטאטעלישע טעאריע וועגן דעם די ווערט פון דער דראמע, פון דער טראגעדיע וואס זי לעזט אויס, זי רייניגט, דער קאטארסיס אזוי צו זאגן. בקיצור, איך האב באמת געמיינט אז כ'וועל רעדן דריי מינוט און כ'האב זיך פאררעדט שוין צו לאנג, און נאר דערפאר ווייל דאס, איך פיל אזוי, איך טוה נישט קיינעם קיין טובה, און איך האף אין גיכן מירצעשעם אין א פאר וואכן ארום איבערליינען אלע דריי ביכער, און פילן אז איך האב נישט געבראכט קיין ליידיגן קרבן, און כ'האב געהאט גרויסע הנאה, און א הארציגן דאנק אייך. ס'איז אזוי שיעור נישט ווי ביי עליות. א יישר כח אייך שלמה אין די צוגרייטונגען וואס האבן געמאכט צום היינטיגן צוזאמענקום, האב איך זיך שוין דערוואוסט ווי ווייט יעדער איז שוין אין ליינען, און איך ווייס אז דער וואס האלט שוין גאר ווייט וואס האט איבערגעליינט אלע דריי בענדער איז יהודה עלבערג, איז מיר דוכט זיך אז על פי יושר און על פי שכל קומט אים איצטערט די
אלע גרויסע זאכן ענטדעקט מען דורך א צופאל, איך האב דורך א צופאל ענטדעקט מאין לקחה את שירה, ביי ביאליקן איז פארהאן א ליד, פון וואנען האב איך גענומען מיין ליד? אויף וויפיל איך ווייס זענען נישט געווען קיין שרייבער אין אירע נאנטע משפחה. דורך א צופאל האב איך געפרעגט חוה'ן ווי קומט עס וואס דו האסט זיך א נאמען געגעבן אין דעם בוך רחל אייבעשיץ, פון וואנעט האסטו גענומען דעם נאמען אייבעשיץ? זאגט זי מיר אז איר פאטער'ס מוטער איז געווען אייבעשיץ פון די היים, און זיי האבן געשטאמט פון ר' יונתן אייבעשיץ דעם בעל כרתי פלתי, דעם מחבר פון אסאך ספרים און מקובל און שרייבער פון קמיעות.
ר' יונתן אייבעשיץ? יא, ר' יונתן אייבעשיץ, יא. פאלעמיקעס האט ער גענוג. נו, רבי יונתן איז נאך א צופאל, רבי יונתן אייבעשיץ איז געווען אן אייניקל פון בעל מגלה עמוקות. און איך שטאם אויך פון בעל מגלה עמוקות. וויל איך ווארענען די אלע ווייטערדיגע רעדנער אז איר ווייסט דאך מן הסתם אז איך הייס דזשודא ווייל איך בין אן עקספערט, א דזשודא אטלעט.
אַטלעט, דזשודאָ, יאָ, דזשודאָ, יאָ, אַז װער עס װעט זיך טשעפּען צו, צו מײַן קוזינע, חוה, רחל אײבעשיץ ראָזענפֿאַרב, װעט האָבן מיט מיר צו טאָן. אַ געלעכטער אין אַ זײַט. איך האָב טאַקע, דער, דאַכט זיך, דער ערשטער איבערגעלײ אַ דאַנק חבֿר טרעפּמאַן, װאָס האָט מיר צוגעשטעלט די ביכער, װי נאָר זײ זענען אָנגעקומען אין שטאָט אַרײַן, בין איך דאכט זיך געווען דער ערשטער וואס האט איבערגעליינט דעם אלע דריי ביכער, און שיינדל איז מיין עדות אז כ'האב עס נישט, עס איז מיר שווער געווען עס אוועקצולייגן פון דער האנט. ס'איז שווער אוועקצולייגן בכלל? יא. ווייסט דאך ס'איז פארהאנדן א וויץ אז אלע מצוות. איז א טוט מען, האבן אידן ליב צו טוען בפרעסיע, אחוץ די ערשטע מצוה אין די תורה, די ערשטע מצוה אין די תורה איז פריה ורביה, פארוואס טוט מען עס נישט בפרעסיע, ווייל א איד האט א טבע אז ס'דאכט זיך אים אז ער זעהט אן אנדערע איד עפעס טוען דאכט זיך אים ער וואלט עס געטוען בעסער,

ער וואלט עס געטון אנדערש און עס וואלט געווען בעסער. בין איך זיך מודה אז איך האב אנגעהויבן ליינען דאס בוך, האב איך טאקע ביי געוויסע שטעלן האט זיך מיר געדאכט אז עפעס די טעקניק פון שרייבן וואלט בעסער געווען, אבער אז איך האב זיך אריינגעליינט אין דעם בוך האב איך פארגעסן וועגן טעקניק און האב פארגעסן וועגן וועגן אלע כללים און האב געלעבט נאר צווישן די העלדן פון פון דעם בוך. ארטור האט און חבר ווייסמאן האבן שוין געזאגט דאכט זיך וואס יעדער וועט מוזן איבער'חזר'ן וועגן די געשטאלטן וואס זענען אזוי אויסגעהאמערט. ס'איז אויך דערמאנט געווארן אז די געשטאלטן האבן זיך געענדערט, אבער בעצם האבן זיך נישט געענדערט, ס'האט נאר ארויסגעברענגט, די צרות האבן נאר ארויסגעברענגט דעם תוך פון מענטשן וואס ער איז פריער געווען, אבער ס'איז געווען געדעקט מיט מיט די שמינקע פון לעבן, מיט דעם אקטיאר וואס יעדער איינער פון אונז, וואס יעדער מענטש איז אין טאג טעגליכן לעבן, אין א קריזיס קומט ארויס דער תוך פון אים. איך וויל זאגן, איך זע אז די אלע וואס האבן עס געליינט האבן זענען נישט קיין סך ווייטער פונעם ערשטן בוך, וועל איך אייך פארזיכערן עס ווארט אויף אייך א סורפריז. דאס צווייטע בוך איז נאך אסאך שטארקער, ווייל די געשטאלטן וואס ווערן ארויסגעפירט אין דעם ערשטן בוך וואקסן ערשט אויס און באקומען לעבעדיג בלוט און פלייש אין דעם צווייטן בוך און ווערן פארענדיגט אין דעם דריטן. און פארהאן געשטאלטן וואס ווערן ערשט רייף וואס מען זעהט צוערשט זייער גאנצע תוכיגקייט אין דעם צווייטן בוך, עס איז אבער פארהאן איין געשטאלט וואס ארטור האט שוין וואס אלע האבן דערמאנט דורך די רעצענזיע פון חוה ראוויטש וואס ווערט געבוירן אן אויסגעהאמערטער ווי פון שטיין, דאס איז מרדכי חיים רומקובסקי דער עלטסטער פון די אידן פון לאדזש, אין די ערשטע פאר זאצן ווי חוה פירט אים ארויס קומט ער ארויס און מ'זאגט א זומערדיגע, זעהט מען אים, זעהט מען באלד גיט זי אין עטליכע זאצן אזא מין תוכיגקייט אז אז דאס אנדערע איז אזוי נאטירליך אז יעדן ליינער וועט זיך דאכטן ער האט עס געקענט פאראויסזעהן. איך וועל זאגן נאך מער. איך האב געפרעגט חוה צי זי האט געקענט רומקובסקין פון די נאענט, וואס זי האט אזוי טיף אריינגעדרינגען אין זיין אפנקייט און אין די אנדערקארענט אין די שטראמען אין אונטערבאוואוסטזיין, און זי זאגט מיר זי האט אים נישט געקענט, זי ווייסט נאר וואס עס איז געשען אין געטא און וואס מען האט געזאגט וועגן אים, זי האט געשאפן א געשטאלט רומקובסקי. בין איך זיכער אז ביז היינט, ביז דעם בוך האט יעדער געשריבן, האט די געשיכטע געקענט א רומקובסקי, אזוי ווי יעדער האט זיך אים פארגעשטעלט, אדער אזוי ווי אנדערע האבן באשריבן. מיט דעם דערשיינען פון דעם בוך איז דער אמת'ער רומקובסקי, אויב ער איז נישט, אזוי ווי חוה האט אים געשריבן, איז א געענדיגטער. קיינער וועט נישט קענען וועגן אים טראכטן אנדערש, ווייל ער איז אזוי שטארק און אזוי בולט געשילדערט אין דעם בוך, אז איך האב יא געקענט, נישט פון די נאענט, אבער איך האב אביסל געקענט רומקובסקין פאר די מלחמה, און האב אסאך געהערט און געליינט וועגן אים, איך געדענק שוין נישט, און וועל איך אליין וועל מער נישט קענען טראכטן וועגן רומקובסקין ווי וועגן דעם רומקובסקי וואס חוה האט באשאפן אין דעם בוך. פארהאנען פארשידענע געשטאלטן, פארהאנען א געשטאלט, געשטאלטן ווי די די צרות די קריזיס ברענגט ארויס די די נידעריגע די די חיה וואס איז פארהאנען אין יעדן מענטש פארהאנען אפילו גאר דאס פארקערטע א א לעביונג א א א לייכטזיניגער מיעטעק דעם זון פון א טויגענישט אדם ראזענבערג וואס חבר ראוויטש האט שוין דערמאנט וואס ווערט גאר אין זיינע און ווערט א פאליציאנט אבער דווקא אין די לעצטע מינוטן ווי ער קען זיך אויסקויפן און קען בלייבן לעבן דורך ארבעטן מיט דעם געסטאפא אגענט וועלנער, וויל ער נישט גיין אהין, און ער שטארבט גאר ווי א פרעמדער צו זיין טאטן וואס גיבט זיך יא אונטער, און ווי א העלד. אזוי געשטאלט נאך געשטאלט, כ'ווייס ס'איז נאך דא פאראן אסאך וואס ווילן רעדן וועגן דעם, כ'מוז אייך נאר זאגן אז ווען כ'האב. אדורכגעקוקט די דריי ביכער און האב געזען אז עס האט צוויי טויזנט זייטן און אז צום סוף זענען פארהאנען עטליכע ליידיגע זייטן ווייל וועגן אוישוויץ האט חוה באשלאסן אז וועגן דעם איז בעסער נישט צו שרייבן עס איז פארהאן אזא ווייסטו דאך אז וועגן די גזירות ת"ח ות"ט זאגט ער מען טאר נישט אלץ באשרייבן עס זאל נישט פארשעמען די יון מצולה עס זאל נישט פארשעמען דעם נאמען מענטש האט זי איבערגעלאזט א צאל ליידיגע זייטן איז אז מען גיבט א קוק אזא שווער בוך און אזויפיל זייטן קומט א לעצל אביסל א צינישער געדאנק, דאס וועט זיין אם לייכסטן צו ליינען, עס וועט זיך אם שנעלסטן ליינען ווייל ס'איז שוין צוויי טויזנט זייטן, אבער כ'מוז אייך זאגן אז כ'בין צוגעקומען צו די ליידיגע בלעטער, כ'בין צוגעקומען צום סוף פון בוך האב איך געוואלט ליינען נאך. און איך בין צופרידן, איך האב געפרעגט חוה'ן וועגן פארשידענע זאכן וואס זי האט נישט געשריבן, האט זי מיר געזאגט אז זי האט שוין געשריבן וועגן דעם, זאל זיין אין גוי'איש לשון, איך הער אז אין ענגליש, אבער ס'איז א בוך וואס מען וועט נישט מיד ווערן ליינען, נאר יעדער וואס וועט עס ענדיגן ליינען וועט וועלן הערן פון חוה'ן און ליינען פון חוה'ן מער ווי ער האט געליינט אין דעם בוך, איז מזל טוב. חוה, און א ישר כח פאר א געראטענעם בוים אין דער אידישער ליטעראטור, א בוים פון לעבן. אזוי איז עס.
א הארציגן דאנק יהודה. ווען איך האב געהערט דיינע באמערקונגען וועגן רומקובסקי האב איך מיר געטראכט, איך האב אים יא געקענט נאענט, גאנץ נאענט, דאס הייסט איך בין געווען זיין ארבעטסגעבער א געוויסע צייט, איך בין געווען דער דירעקטאר, אפאר יאר אמטירנדער דירעקטאר פון א לעבנס פארזיכערונגס געזעלשאפט אין לאדזש, און רומקאווסקי האט געארבעט ביי אונז, און איך מוז זאגן אז אויף וויפיל איך געדענק אים האט חוה אים פארגעשטעלט אין אסאך א פאזיטיווערן ליכט, ווייל בכלל איז אין די ביכער פאראן אין דער צוגאנג א זייער פאזיטיווער, ס'איז דא איין שווארץ כאראקטער, אדם ראזענבערג, אז זי זוכט אפילו אין טונקעלע, דארט וואו זענען דא טונקעלע מאמענטן, רופט זוכט זי דאס ליכטיגע, און זאג אים אויס דאס איז עס, איך פארשטיי איצט, איך האב נישט געוואוסט אז דו האסט אים נישט געקענט, אה רומקאווסקין, און איך שטעל מיר פאר ווען איך האב געליינט האב איך געזען אז אז וואס שייך זיין כאראקטער ערב דער מלחמה איז געווען אסאך ערגער ווי דאס אלץ וואס מענטשן האבן דערציילט. איך געהער נישט צו די וואס דאכט זיך וואס זוכן דווקא דאס בייזע און פארקערט, אבער איך מוז זאגן אז וואס מען זאל נישט האבן געזאגט איז געווען אונטערגעשאצט, אזא מין טיפ איז ער געווען, און פון דעסטוועגן דא איז ער ארויסגעקומען כאטש מיט גרויסע שוואכקייטן, אבער אן א שיר, אן א שיר, חלילה זי האט אים גארנישט באפארבן מיט ראזע פארב, אבער זי האט געזוכט אויך דארט גאנצקייט, און דאס איז א גוואלדיג גרויסע זאך. נו, אבער איך וויל מיר נישט נעמען די פריווילעגיע נאכאמאל צו רעדן, ווען מאניע האט מיר געפרעגט עפעס זע איך נישט זאלסט האבן געמאכט נאטיצן, דארפסט דאך באשטימען וואס דו וועסט רעדן, זאג איך, מאניע מיר איז שווער צו וויסן וואס איך זאל נישט רעדן, נאכדעם ווי איך האב געליינט, און איצטער איך ווייס אז שמשון האט אויך שוין היפשליך אריינגעליינט, איז וועלן מיר הערן אייך אפאר ווערטער, און נאך איין פון יא
יא ביטע. דער אמת איז דער אמת איז אז איצט האב איך מורא צו רעדן נאך אזויפיל מענטשן האבן גערעדט וועגן דעם און דעם זעלבן בוך. און איך האב אויך מורא געהאט ווען ארטור האט מיר אזוי גוט מיינט מיר אפשר וועל איך רעדן אפאר ווערטער און כ'האב געענדיגט דאס ערשטע בוך באטראכט עס פאר א גבורה ווייל ווי איך האב נישט קיין צייט האב איך אריינגעכאפט נאר געליינט האב איך א טראכט געטון וועגן דעם און כ'האב אראפגעצייכנט אפאר נאטיצן. איז א צאל פון דאזיגע זאכן האט מען געזאגט, האט געזאגט דער, האט געזאגט יענער, איז בלייבט נאר ווייניג, אבער איך וויל מאכן אפאר באמערקונגען וועגן דאזיגן בוך. אויף מיר מאכט א געוואלדיגן איינדרוק מ'האט שוין דערמאנט, פונדעסטוועגן דער פארנעם, די ברייטע קאנווע, אין אזעלכע פאלן געווענליך נעמט א שרייבער א געוויסן ווינקל פון לעבן, און דורך אים פרואווט מען זעהן וואס עס קומט פאר, איין ווינקל, א צווייט ווינקל, דא זענען פארטראטן אלע ווינקלען פונעם אידישן לעבן אין א פוילישער שטאט. האָט אַזאַ מין פֿאַרשײדנאַרטיקײט, אַזאַ מין קאַלײדאָסקאָפּישע פֿאַרשײדנאַרטיקײט פֿון, פֿון געשטאַלטן, פֿון טיפּן, פֿון, פֿון איבערלעבונגען, פֿון, פֿון עקסטרעמע רעכטס ביז עקסטרעמע לינקס. מע האָט שױן דערמאָנט דאָ דעם פּאַן אַדעם ראָזענבערג. אינטערעסאַנט איז, דאָס איז דער אײנציקער טיפּ, דאַכט זיך, װער, אױב איך געדענק גוט, װאָס חװה האָט צו אים אַ סאַרקאַסטישע באַציִונג. ס'איז דער איינציגער פלאץ וואו איך מערק סאטירע אינעם בוך, ווייטער איז דאכט זיך נישט צו מערקן סאטירע. חוהן איז געלונגען, יא, גייענדיג פון אים, לאמיר זאגן פון רעכטס, און אוועקגייענדיג ביז צום ווייטסטן עקסטרעם, לאמיר זאגן אידעאליסטן, קאמוניסטן, אזא בחור ווי הערש, די וואס האבן געלייענט ווייסן עס. אזא בחור וואס איז אזוי אריינגעטאן אין זיין אידעע אז ער פארגינט זיך נישט ליב צו האבן, ער פארגינט זיך נישט אויסצוזאגן, זאגן זיין געליבטע אז ער האט זי ליב, ווייזן איר אז ער האט זי ליב. ער ער מוז זיין פארהארטעוועט אין אזא מין צייט. א הונדערט פראצענטיגער אידעאליסט. צוויי עקסטרעמען, געוואלדיגע עקסטרעמען, און צווישן זיי די גאנצע גאמע פון טיפן און געשטאלטן פונעם אידישן לעבן, ציוניסטן, בונדיסטן, בונדיסטן פון צוויי סארטן, עס איז אינטערעסאנט, רחל אייבושיץ האט איין צוגאנג, און די לערערין רובינוב, דאכט זיך, האט א צווייטן צוגאנג צום אידישן לעבן, ביידע בונדיסטן. און אין דעם אלעמען וואס איז מיר געווען זייער אויפפאלנד, אויפפאלנד אויף דער גוטער זייט נאטירליך, וואס חוה איז דא אביעקטיוו, זי פרעדיגט ניט, זי ווייזט אונז נישט אן וואס איז איר וועג, מיר אליין דארפן זיך אפמאכן אונזער מיינונג וועגן דעם און יענעם, וועגן דער באוועגונג, וועגן יענער באוועגונג. זי איז הונדערט פראצענט אביעקטיוו אויסער מיט דעם אדם ראזענבערג. און דארט זיך נישט געקענט איינהאלטן ווייל ער איז א דורכאויס נעגאטיווער טיפ, א טיפ פון א

אויסער אים, זענען אלע געשטאלטן דא און אלע פאסירונגען באלויכטן מיט אזא מין אביעקטיוויטעט וואס באמת איך באוואונדער עס. דאס איז זייער גרויס קינסטלעריש ווען מען קען דאס אזא מין זאך טון. איך פיל לייענענדיג דאס בוך, כ'האב דורכגעליינט דעם ערשטן טייל, איך האב געהאט א געפיל אז פון קאפיטל צו קאפיטל, און אפילו נישט פון גאנצן קאפיטל, כסדר פון איין נישט בלעטל נאר פון איין עטליכע בלעטלעך צו א צווייטן זעה איך א געוויסן שטייגן בארג ארויף קינסטלעריש. ס'איז עפעס א מין שיר המעלות. ס'איז א געזאנג וואס גייט פון פון מדריגה צו מדריגה. און איך מיין אין קינסטלערישן זין אז וואס ווייטער בין איך אלץ געווארן מער פארכאפט. ביז עס פארענדיגט זיך מיט א וואונדערבארן קאפיטל, א קורץ קאפיטל, מעדיטאציעס פון דעם שמחה בונים הייסט ער, ער רעדט דארטן צו ישו, און ישו וואקסט אויס דארטן צו א סימבאל פונעם ליידנדיגן אידישן פאלק. דאס איז דאס געקרייציגטע פאלק וואס הענגט אויפן קרייץ. זייער אינטערעסאנטע פאר זייטלעך די לעצטע, וואס זענען א מין אפשלוס צום קאפיטל. איך ווייס נאך נישט וואס וועט זיין ווייטער אין צווייטן טייל. איך מיין מיר ווייסן מער אדער ווייניגער, אבער מיר ווייסן וואס האט פאסירט, און מיר ווייסן נישט וויאזוי די זאכן וועלן דורכגיין אין צווייטן בוך. אבער דערווייל איז עס אן אפשלוס פון א קאפיטל. ס'געווען א אידיש לעבן אין לאדזש. פארשידענע פארשידענע אופנים און פארשידענע אספעקטן פון אידישן לעבן, און זיי ווערן אלע באלויכטן, און צום סוף זעען מיר אז דאס פאלק ווערט געקרייציגט, און מיר זעען עס דורך זיינע מעדיטאציעס וועגן ישו און אויף א באזונדערן אופן. די עקסטרעמען זענען זייער אינטערעסאנט אפילו ווען מיר קומען צו צום גויאישן, צו גויאישער וועלט, דארטן פיגורירן גוים, פיגורירן פאלקסדייטשן, וואס מיר ווייסן אז זיי האבן זיך ארויפגעכאפט אויפן פערד, און זיי האבן נישט געוואוסט וואס צו טון מיט זיך, און נישט געוואוסט וואס צו טון מיט זייערע שכנים אידן. נאר עס פיגורירן אויך אנדערע מינים גוים, און מיר האבן צוויי עקסטרעמען, איין גויע וואס פאר'מסר'ט די אידישע פרוי די יונגע דאס איז געווען אסתר צו מרים איך געדענק שוין נישט אויפן מאמענט רחל רחל וואס זי שטייט אין שורה און זי ווארט אויף ברויט און קען זיך נישט דערווארטן און די וואס שטייט הינטן די קריסטליכע פרוי פאר'מסר'ט איר אז זי איז א זשידאווקע און מען ווארפט זי ארויס און דער נאצי טרעט זי מיט די פיס און איין טיפ גוי. און א צווייטער טיפ, פאטעטישער טיפ באמת, פאטעטישע געשטאלט, וואנדע, די פוילישע קריסטליכע לערערקע, די חבר'טע פון דער. דיאמאנד. דיאמאנד, נא, לעאן דיאמאנד. דיאמאנד וואס איז אולטרא אסימילירט, מ'זאגט מיר אז נאכער רעדט זי אידיש, ווייס איך נישט, איך נעם אן אז ס'איז זייער א נאטירליכער איבערגאנג שפעטער, און זי לאזט זי נישט אפ, זי האָט זי באמת ליב, אַזאַ מיט אַ פּאַטעטישער, צאַרטער ליבשאַפֿט, אַזאַ מין צאַרטער איבערגעגעבענער, װי זי רעדט צו איר און װי זי װיל װירקן אױף איר, זאָל חלילה נישט פֿילן שלעכט און זאָל נישט מײנען חלילה, אַז זי, די װאַנדאַ, איז אױך אײנע פֿון די מערדערס, אײנע פֿון, פֿון די רשעים. פּראַכטפֿולער טיפּ דאָרטן.